אין די תורה שטייט בנים אתם לה', וואס מיינט דאס? קינדער זענען ענק פאר'ן אייבערשטער, נאר כלל ישראל ווערט אנגערופן קינדער, זיין כלל ישראל זענען קינדער פון אייבערשטער, אנדערע פעלקער ווערן נישט אנגערופן קינדער פון אייבערשטער. האט איינער געפרעגט רבי אביגדור, אבער ס'שטייט די אנדערע פסוק בני בכורי ישראל? מיין קינד בכור איז דאך משמע אז כלל ישראל זענען די בכור, כלל ישראל זענען די עלטסטע, און די רעשט זענען אנדערע קינדער נישט די עלטסטע, שלומי איז די עלטסטע איז די בכור, און יענקי איז נישט קיין בכור אבער נאך אלץ א קינד, סאיז דאך משמע בני בכורי ישראל אז כלל ישראל זענען די בכורים, אבער אנדערע זענען נישט זענען אויכעט קינדער. זאגט ער רבי אביגדור ניין ניין ניין זאלסט נישט מאכן אזא טעות, כלל ישראל זענען די קינדער פון די אייבערשטער, ווייל די אייבערשטער זאגט בנים אתם, דו ביסט א קינד, יענקעלע, דו ביסט א קינד פון באשעפער, שלוימעלע, דו ביסט א קינד פון באשעפער, און מען קוקט. מען גיבט אכטונג אויף א קינד, ווען דו ווייסט, קוקסט אויף די פרינץ, יא, מען קוקט אויף אים אסאך מער ווי מען קוקט אויף אנדערע קינדער, יא, פארוואס קוקט מען אנדערש, ווייל מען זאגט, פון די אייבערשטער, יא, פון די קינד פון די קעניג, א קינד פון די קעניג דארף זיך באנעמען אסאך בעסער ווי נישט א קינד, יא, ווייל אויף דיך קוקט מען א גאנצע צייט, ווי אזוי פירט ער זיך אויף, וואס טוט ער, וואס, ווי גייט ער יא, ווי גייט ער נישט, עקזעקטלי.

און ער האט דיך ליב נישט קיין חילוק וואס פאר מצב דו ביסט נישט קיין חילוק וואס דו טוסט, א קינד בלייבט א קינד נישט קיין חילוק וויפיל מצוות וויפיל עבירות א מענטש טוט, דער אייבערשטער האט דיך אייביג אייביג ליב, דאס איז א זאך וואס מען טאר נישט פארגעסן א גאנץ לעבן, דו מיינסט אה איך האב שוין געטון דאס און איך האב שוין געטון יענץ. אה, עניוועיס ער דארף מיך נישט האבן, ער האט מיך נישט ליב, ניין ס'איז א טעות, בני בכורי ישראל, דו בלייבסט א קינד בלייבט א קינד, ס'שטייט נישט נאר ווען דו ביסט א קינד, ס'שטייט נישט נאר ווען דו ביסט גוט, א קינד בלייבט אייביג א קינד, אמת יענקי? ווען א קינד איז נאטי אינדערהיים זאגט אים די טאטע גיי אוועק איך וויל דיך מער נישט האבן, ניין זיכער נישט, אקעי אמאל דארף ער אים שטראפן, אמאל דארף ער אים מחנך זיין. אבער ער האט אים אייביג ליב, און ער וויל אייביג זיין טובה, און ער טוט אלעס איז נאר וואס ער קען מאכן פאר אים אז ער זאל ווערן בעסער, און ער זאל ווערן א בעסערע מענטש, און ער זאל זיך גוט אויפפירן, אבער ער האט דאך אייביג אייביג אייביג אייביג האט א טאטע קינד ליב. זאגט דער אייבערשטער פאר אונז, בנים אתם, דו ביסט מיין קינד, טוה נישט וואס דו ווילסט טון, טוה נישט וואס דו מיינסט ס'איז גוט, קוק אין די תורה, דער אייבערשטער האט געמאכט א וועלט און האט מיטגעשיקט א אינסטראקשן בוק, אזוי ווי יעדע מייקראוועיוו קומט מיט א אינסטראקשן, אזוי ווי יעדע טאוסטער קומט מיט א אינסטראקשן בוק, אזוי ווי יעדע זאך, יעדע זאך קומט מיט אינסטראקשנס. יעדע זאך איז זיכער און אוודאי און אוודאי אזא ריזיגע וועלט וואס די אייבערשטער האט געמאכט קומט מיט א אינסטראקשן ביכל און די אייבערשטער זאגט קוק אריין דארטן וועסטו זעהן וואס מיינע אינסטראקשענס זענען איך האב געשריבן פונקטליך ווי אזוי דו זאלסט דיך אויפפירן קוק אריין שטודיר ס'נעמט צייט דארפסט נישט אלעס קענען אויף איינמאל דארפסט נישט קענען אויסווענדיג די גאנצע מעניועל אויף איינמאל ס'נעמט צייט אבער נעם עס אריין אין האנט און פארגעס נישט אז דאס איז די אינסטראקשענס וואס איך האב מיטגעשיקט אויף די וועלט, און איך גיי דיך קיינמאל נישט איבערלאזן, איך גיי דיך קיינמאל נישט אפלאזן, און איך האב דיך ליב, און איך וויל דיך האבן נאנט צו מיך, און איך האב דיך ליב אהבת נפש. יעצט וואונטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאפטס געזונטערהייט און שטייטס אויף געזונטערהייט.